א גוטן ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. כ'האב געוואלט געבן א שטיקל שיעור אין הלכות מקוואות, כ'בין געווען אויף א מקווה, כ'האב פראבירט צו פארעכטן אלעס, קלייניקייטן געווען, אבער דער רב האט געזאגט אז כ'האב אזוי מוצא חן געווען ביינעם אז ער האט געזאגט פאר זיין חבר א רב אז ער זאל מיך אויכעט נעמען, ווייל ער האט געזען אז. מקוואות איז נישט קיין געים. דא לייגן זיי גרויס פרעשור זאל צוריק פארן אויף ארץ ישראל דארטן ערלעדיגן. ס'איז דא אפשר צען פופצן מקוואות וואס זיי ווארטן דארט אבער איך האב צוזאמגעשטעלט א גרופע און איך האב געזאגט אז די גרינגע זאכן קענט עטס אליינס גיין און די שווערערע זאכן וועט מען נעמען א רב. איך בין דאך נישט געקומען וועגן דעם פון אמעריקע ביז ארץ ישראל. ס'דא למשל דארט א פלאץ ווי א רב האט געזאגט אז די ועד הארצי האט אויך געזאגט די זעלבע זאך אז די זאכן וואס ס'ליגט אויפן דאך די עירקאנדישאנערס מיט די דוד שמש איז פסול די גאנצע מקווה. נו זיי האבן דאך עס אויך געזאגט סאו פארוואס זאלן זיי נישט טוהן זייער דזשאב? עניוועי, וויל איך ענק פארציילן, האב איך דא פארראכטן קלייניקייטן און כ'בין געווען גרייט אוועקצופארן האט מיך די רב געשיקט אז איך זאל גיין צו זיין חבר אן אנדערע מקווה וואס איז נישט געווען אין סקעדזשועל בכלל ס'איז כ'ווייס ס'איז פון דא ווי איך בין מסתם צוויי הונדערט און פופציג דריי הונדערט מייל אוועק. עניוועי, כ'בין געגאנגען צו די מקווה, און זייער א פרומער ערליכער רב, פרעג איך אים, זאג מיר, ביסט בודק פון מאל צו מאל זחילה, ווייל כ'האב געהאט א שאק, כ'בין געווען אין ארץ ישראל, פרעג איך א ספרדישן רב, ווען ביסטו בודק זחילה, זאגט ער, וואס איז זחילה? ער ווייסט אינגאנצן נישט, ער איז רב און ער ווייסט נישט וואס דאס איז זחילה. עניוועי, דער רב האט יא געוואוסט, זאגט ער, איך בין בודק יעדע צוויי וואכן. יעדע צוויי וואכן ביינאכט נאכדעם ווען די לעצטע פרוי נוצט די מקווה גיי איך אריין אין מקווה איך קוק ווי הויעך די וואסער איז און איך קום צוריק א טאג שפעטער אזוי מיטאג צייט און איך זעה צו ס'פארלירט וואסער צו נישט פרעג איך דעם רב כ'פארשטיי נישט אז דו באקוקסט עס א טאג שפעטער ביי מיטאג איז דאך שווער א קשיא נו ווען פילסטו אן די מקווה די מקווה דויערט אן צו פילן פון צוויי ביז דריי שעה און ס'דויערט מסתמא א שעה צוויי דריי ביז ס'ווערט הייס ני, איך פארשטיי נישט, ני אז דו פילסט עס אן אינדערפרי, נישט דו פילסט עס אן, ס'פילט עס מסתם אן די גוי'טע, ווייל בסך הכל דארף ער דאך נאר מאכן די השקה. פרעג איך דעם רב, ביי די וועי ווער פילט אן די מקווה, זאגט ער די גוי'טע, איבעראל די גוי'טע, זיי קלינען, זיי פילן אן די מקווה'ס אויך, פרעג איך אים איר האט א בור זריעה אויכעט, זאגט ער ניין, ער האט נישט, ממילא איז ער דאך פטור פון אויסצוטריקענען, זייער פיין, הגם ס'בעסער אז מ'טריקענט אויס, ווייל טאמער האסטו ממש געהעריג. שאובין וואסער, עס קומט אריין בהמשכה און עס איז אויסגעטריקנט פון דעם וואס מען האט אויסגעוואשן די מקווה, איז עס אסאך מער כשר'ער. אבער הער אויס, איך קען גארנישט זאגן פאר יעדן רב, ווייל יעדער טוט וויאזוי אים איז גרינגער. עניוועי, איך וועל נאכאמאל מסביר וואס איך מיין צו זאגן, אז וואסער קומט אריין אינגאנצן בהמשכה איז עס שוין נאר פסול דרבנן, און ממילא איז נישט אזוי ווייט שייך דער ענין פון נתן סאה ונטל. פסול. טאמער מען נעמט א שלויך און מען וואשט אויס מיט אן אמפער די מקווה און ס'בלייבט איבער ג' ליגן, צו אפילו א רביעית בתחילה, לויט איין תנא אין די משנה, דעמאלטס ווערט עס שוין א דאורייתא, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, אבער עניוועי, ליסן, ס'פארט, פארט עס, כ'האב אים מסביר געווען פארן רב, באט ס'איז שוין אזוי גייט עס שוין, מ'קען נישט לערנען אן אלטן בער טאנצן, שוין, איז למעשה פרעג איך אבער דעם רב, אבער יעצט וויל איך אייך פרעגן א שאלה, פון וואנעט ווייסט איר אז ס'איז נישט דא קיין קרעק? אין די וואנט צווישן דעם בור פון די מקווה מיטן בור פון מי גשמים אין די השקה בור, פרעגט ער מיך נו וואס נעמט ער זיך לאכן נו וואס הארט דיך אז ס'איז דא, איר ווייסט דאך ס'איז דא א מחלוקת צו נקבים קטנים זיך מצטרף צו נישט אבער אז ס'איז דא א געהעריגע השקה זאל זיין זיבן קרעקס וועמען הארט עס? שוין. זאג איך דעם רב כ'וועל אייך מסביר זיין מיך הארט עס? פרעגט ער פארוואס? זאג איך אים הערט אויס, איך האב געהאט א מעשה, איך האב נישט געזאגט א נאמען אבער אויפן האטליין האב איך נישט קיין מורא צו זאגן, אין מאנטריאל די דזשיבאווער מקווה האב איך געהאט א מעשה אזוי, די מקווה איז געווען אלט און צובראכן און ס'האט געליקט, וויאזוי בין איך געוואויר געווארן? איך האב ארויסגענומען די וואסער פון די מקווה, איך זאל אריינגיין אין די מקווה זעהן צו די נקב השקה איז גראד, אנדערע זאכן, פלוצלינג קומט אריין א פיס וואסער, פרעג איך דעם דזשיבאווער רב פון ווי קומט אריין דער פיס וואסער? זאגט ער ווייל קענעדע איז אויף א קוואל געשטעלט און ממילא דאס קומט פון א קוואל. ס'האט מיר אויסגעקומען צו זאגן דו בהמה דו, דו מיינסט אז איך בין משוגע? ביסט דאך דא אין א בילדינג, ס'איז געווען די יונג איזריעל שול, האסט א סעמענטענע פלאר, וויאזוי קומט אריין דורך די סעמענטענע פלאר די וואסער? און נו פארוואס שטעלט זיך עס אפ נאך א פיס? קיצור ר' יאנכע האט געברענגט א שליסל, מ'האט געעפנט דעם בור, און שטעל דיר פאר ס'האט געפעלט אינעם שיעור מקווה, וואס ס'איז געשען איז, אז דו נעמסט ארויס דאס וואסער ריקט זיך אריבער אטאמאטיש די וואסער פון דעם מי גשמים פון דעם בור השקה און ס'רינט אריין און ס'איקוועלט זיך אויס מיט די וואסער פון די מקווה. און פארוואס ס'האט זיך צוגעשטעלט נאך דרײַסיק אינטשעס? זייער פשוט, ווייל דארט איז געווען דער קרעק און אז ס'איז אלעס אראפגערינען פון די מי גשמים און ס'איז אריינגערינען ביז צום קרעק און דא האסטו ארויסגענומען די וואסער האט זיך עס אויסגעבאלאנסט.

אויס. איך גיי דיר ברענגען אזא מין פאקסי, ס'דא מענטשן וואס זיי מאכן סעמענט ווארק, און די מין פאקסי איז אזא סעמענטענע פאקסי וואס מען שיסט אריין מיט פֿינף טויזנט פאונד פרעשור, און ס'פילט אן אלע לעכער און די קרעקס ארום און ארום אינסייד פון די סעמענט. איך האב געזאגט איך גיי עס דיר ברענגען און מען מוז עס שוין אנפילן און מען מוז עס פאררעכטן. יעצט זאגט מיר דער רב ער וויל וויסן. צי אפשר איז נישטא טאקע קיין שיעור מקווה? זאג איך אים כ'וועל אייך אבער עפעס זאגן, יוסיף דעת יוסיף מכאוב, טאמער ביסטו אמת מברר אז ס'איז אזוי ווי איך זאג דיר אז דו האסט נישט קיין שיעור מקווה, דארפסטו הייסן אלע פרויען די לעצטע כ'ווייס נישט וויפיל יאהר אז זאלן צוריק גיין אין מקווה. יעצט אז דו ווילסט עס טוהן קענסטו אפקאלן דיינס רב, פרעג דיינס רב צי דו זאלסט עס טוהן, און צו דו זאלסט זעהן צי ס'איז טאקע נישט געווען כשר אלע יאהרן, און איך, כ'האב גארנישט צו טוהן מיט דעם, איך גיי דיר נאר פאררעכטן, די מקווה ס'וועט זיין אי"ה כשר. יעצט די אלע בני תורה זאלן זיך אריינמישן דא אויב זיי ווילן, וואס איז באמת דער דין? איז מען מחיוב יעצט צו גיין בודק זיין? איך האב געהאלטן אז נישט, ווייל איך האב יענעם רב געזאגט וואנעט ווייסטו ווען די קרעק איז געווארן אזוי גרויס? אפשר איז עס געשען נעכטן? קענסט נישט תולה זיין א ריעותא אויף צוריקצוועגס ווען דו האסט נישט געוואוסט. איז מברר צו זיין אז ס'איז נישט געבליבן א שיעור מקווה און אנהייבן צו האבן צוטון מיט די פרוי מיט דעם אלעם זאכן, דאס איז נישט א זאך וואס האט מיט מיר צוטון. דאס דארפסטו פרעגן א גרויסן גדול בתורה, נישט מיך. למעשה וואס ער האט געטוהן, דעטס אפ טו הים, איי דאנט קעיר. איך האב עס אים איבערגעלאזט געפיקסטערהייט. אזוי ווי כ'האב עס אים אבער געפיקסט, האב איך אים געזאגט, הער אויס, די מי גשמים מוז ארויסגיין, ווייל פון יעצט און ווייטער האט עס א ריעותא, עס מוז ארויסגיין. זאגט ער, און ווער העט עס איבערטוישן? זאג איך, איך וועל עס איבערטוישן. סיי א חילוק צו איך פאר מאכן א מקווה אין ארץ ישראל צו איך מאך דא, ווי מען דארף. טריי איך צו מאכן איז למעשה האט עס אים מורא'דיג געפאלן און ברוך השם איך האלט עס אינמיטן פארעכטן, נאכנישט אנגעפילט, ווען איך מאך יעצט דעם האטליין, איז נאכנישט אנגעפילט מיט מי גשמים אבער מען האפט אז די קומענדיגע וואך גייט רעגענען זייער שטארק, ווערט דא קאלט אויך. כ'האב געוואלט זאגן, יעצט איז מיר בייגעפאלן א געדאנק, מ'זעט אסאך מאל. אנדערע גדולים און נודע ביהודה מיט אלע שרייבן זיי ילדות שהיו בי ווען איך בין געווען אין די יונגע יארן, וואס איז געווען אין די יונגע יארן האט מען מער געדארפט פאלגן די תורה ווען מען ווערט אויף דער עלטער קען מען מיקל זיין וואט וואט ריעלי איז גאוינג אן היער וואס גייט דא פאר וואס א חילוק די יונגע יארן די עלטערע יארן דער תירוץ איז זייער פשוט. ווען א מענטש איז אין די יונגע יארן זעהט ער דעם שולחן ערוך, ווען ער ווערט עלטער זעהט ער שוין די גאס ארום און ארום אויך. איך גיי אייביג, ווען איך בין בודק א מקווה פרעג איך דעם רב אזוי, וויפיל פרויען נוצן די מקווה א נאכט? איין רב זאגט אזויפיל, איינער צען, איינער צוואנציג, איינער דרייסיג, יעדער האט וויפיל ער זאגט. וויפיל נוצן א וואך צו א חודש, יעדער האט זיין אנאליסיס. נאכדעם פרעג איך יענעם רב ווי איז די נענטסטע מקווה אין שטאט. דא הייבט זיך שוין אן א פראבלעם, איינער זאגט פינעף מייל, איינער צען מייל, איינער צוואנציג, איינער דרייסיג מייל. נאכדעם פרעג איך, די מקווה וואס איז פינעף מייל אוועק קען איך עס גיין בודק זיין? איך ווייס דאך נישט וויאזוי ס'זעהט אויס. זאגט מיר דער רב, קענסט עס נישט בודק זיין ווייל דאס איז א רעפארם ראביי האט עס געבויעט פאר גייערס. אונז פלעגן מיר זיי נישט אריינלאזן זיי זאלן זיך מגייר זיין דא וואס זיי האבן נישט געהאלטן אין אננעמען. דעם עול תורה ומצוות, האבן זיי געבויט א מקווה וואס קאסט צוואנציג דרייסיג טויזנט דאלער א מקווה, מען ברענגט א רב, מען באצאלט אים גוט געלט. גראדע אינמיטן דערציילן די מעשה דערמאן איך זיך אז חזקי טייטלבוים, דער וואס האט געטאטשט די שוועגערן, ס'איז דא איינער וואס ער געווען, ער האט געמאכט עטליכע קבלה סענטערס, ער געווען זייער פארקאכט אין קבלה, לסוף האט זיך אויסגעוויזן ער איז געווען אן איידעם ביי איינע פון די חשוב'סטע רבנים, און ער האט איבערגעלאזט זיין פרוי, און ער. האט חתונה געהאט מיט זיין סעקרעטערי, און ער איז געשטארבן בערך א יאר צוויי צוריק. ער האט געמאכט קבלה סענטער אין מאנהעטן און אויך אין קאליפארניע, און איך האב דעמאלטס געזאגט פאר חזקל טייטלבוים ער זאל אים נישט פארן מאכן א מקווה. ער האט געמאכט כ'מיין צוויי צו דריי מקווה'ס ווייל ער האט גוט באצאלט. כ'האב אים געזאגט דו טארסט דאס נישט טון. עס איז געמאכט פאר זנות און גיורות, נישט געמאכט פאר אידישקייט, און ער האט זיך אויסגעלאכט ביקאוז הי גאט פעיד, און די סוף איז געווען אז דער מענטש איז געשטארבן בערך א יאר צוריק, עס איז נאך היינט דא טווענטי פאר סעווען אראבער ביי זיין קבר וואס זיי וואטשן עס, און ער ליגט ווייסט ווי? אין צפת ליגט ער, און פארוואס וואטשן זיי זיין מצבה? ווייל מען וויל אים אויפגראבן, שוין די מענטשן זענען מורא'דיג גערעגט אויף אים, זיי זאגן ער האט בועל געווען פרויען, אלעזר בערלאנד נאמבער צוויי, ער איז א באקאנטער נאמען, ער הייסט. פייוול גרובערגער, שפעטער האט ער זיך געטוישט זיין נאמען צו פיליפ בערג, א בעסערע נאמען. ער איז געווען פארהייראט מיט זייער א חשוב'ן שידוך, יענער האט געהייסן אברהם בראנדוויין, ער איז געווען פון די דריי חשוב'סטע תלמידים פון בעל הסולם, און ער האט געהאט מיט איר א שטוב מיט אכט קינדער, נאכדעם האט ער זיך פארליבט אין זיין סעקרעטערי, ער האט איבערגעלאזט די שטוב. אויף הפקר און איז געגאנגען וואוינען מיט די סעקרעטערי און ער האט געגרינדעט א פלאץ אין ניו יארק, אין פעקט צוויי וואס איך ווייס, איינס איז אין מאנהעטן און איינס איז אין לאס אנדזשעלעס וואס דאס הייסט קבלה אינסטיטוט, דארטן האט מען געלערנט כתבי ארי און מען האט עס מגשם געווען עד כדי כך אז די סעקרעטערי האט געשריבן א ספר א בוק מיט זייער שמוציגע טייטלס און שמוציגע זאכן וואס דארטן טוט זיך, ס'איז א גרויל, בקיצור ער איז געשטארבן אין יאר. צוואַנציק דרײַצן, און שטעל דיר פאר ווי מען האט אים געטראגן, מען האט אים באגראבן, מען האט אים באגראבן אין צפת, ער האט זיך געקויפט א גאנצע קרקע מיט אפשר הונדערט צו צוויי הונדערט פלעצער, און ער האט געזאגט אז על פי קבלה דארף מען ליגן אין א הייל, און ער האט אפגעהאקט דעם בארג דארט, און מען האט אים געגראבן א הייל פון אונטן, אזוי מען האט אים אריינגעטראגן אין א הייל, און ס'איז שוין דורך פון זינט ווען ער איז געשטארבן ביז היינט, ס'איז שוין דורך בערך דריי יאר און מ'שטייט דארט טווענטי פאר סעווען, אראבער וואטשן דארט זיין קבר ווייל די משפחה די בראנדוויין ווילן זיך נוקם זיין אין אים און זיי ווילן אים ארויס שלעפן אויף אלע גאסן. יעצט אף די רעקערד. ער האט מיך געבעטן אמאל איך זאל אים מאכן א מקווה ווייל פאר מ'לערנט קבלה דארף מען דאך גיין אין מקווה, איך האב נישט געוואלט מאכן, צוגעקוקט דאס גאנצע קבלה אינסטיטוט איז וועם האט ער גענומען? חזקל טייטלבוים! חזקל קען דאך נישט מאכן א מקווה און אזוי האט ער געמאכט א מקווה, נו אויב מען מעג וואוינען מיט א שוועגערין און עס נישט דא קיין איסור נידות מיט עריות ס'איז אן אשת איש אויב אזוי קען ער מאכן א מקווה אויכעט, סאו דאס איז דארטן די גאנצע זאך פון דעם רב, רב הייסט ער א שייגעץ, פיליפ בערג, און סאיז אויכעט אזא איינער וואס. אבער דאס האט גארנישט צו טון מיט מיר ווייל איך האב אים טאקע נישט געבויעט, אבער די גאנצע דרשה האט נישט מיט דעם צו טון ווייל איך דערצייל עס נאר סתם אזוי. עניוועי, און על פי ארי' דארף מען ליגען אין א מערה, ער האט זיך געבויעט דארט א מערה, אינעם בארג ווי ס'דא די בית החיים האט ער אפגעהאקט א שטיק בארג און זיי האבן געגראבן א מערה דארט, ס'טוט זיך א גאנצע זאך, און מ'האלט אין איין לייגן דארט מענטשן, ער האט א גאנצע חלקה, ס'נישט וויכטיג. יעצט עמיר צוריק קומען דא צו די מקווה. זאגט מיר דער רב ס'איז א רעפארם ראביי. נו האב איך דאך נישט וואס צו גיין, ס'איז א רעפארם ראביי איז דאך שוין די צורה וואס איך זעה בעסער ווי יענץ. עניוועי, גייט ווייטער. נאכדעם פרעג איך אים, זאג מיר, איך וויל דיך פרעגן עפעס. עס קען זיין די מקווה וועט זיין אפגעשפארט אויף א וואך צו אויף צוויי ביז ס'וועט זיך אנפילן נייע מי גשמים. צווישן די פרויען וואס דו זאגסט זיי גייען אין מקווה, אויף וויפיל האסטו א חשד אז זיי וועלן נישט גיין אין מקווה? זאגט ער אזוי, די מיסיס דזשעני, מערי, ער רעכנט אויס, צווישן די צוועלף דרייצן וואס זיי גייען רעכנט ער אויס זיבן וואס זעם זיכער נישט גיין, ווייל זעם נישט ווארטן, זעם נישט פארן אויף אן אנדער פלאץ, יעצט איך האב א קבלה, דאס האט מיר געגעבן דער מלאך המוות, דער שטן האט מיר געגעבן א קבלה, אז איינמאל אז א פרוי גייט נישט אין מקווה פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי, און למעשה. טוט זי עס נאכדעם לייט, אבער ווען זי קומט אהיים פראבירט זי צו מאכן שלום מיטן מצב, און די פרוי ניין אוט אוו טען גייט צו בכלל מער נישט גיין אין קיין מקווה. זיי האבן געזען ס'בייסט נישט, זיי האבן געמיינט נו דאס בייסט, ס'בייסט נישט, דער אייבערשטער איז א מאריך אף וגבי דיליה באט ס'בייסט נישט, איז במילא הייבסטו יעצט אן צו זען, ווען דו ביסט געוען יונג האסטו געזען דעם שלחן ערוך, האסט געזען אלע שיטות, יעצט הייבסטו אבער אן צו זען די וועלט אויכעט, די לאקעל ענד יוזער, האו וויל דעי קאמפליי מיט די חומרות און מיט די הידורים? און דאס איז זייער זייער שווער מען זאל קענען מאכן א געהעריגן דעסיזשן, ווייל ווי נישט וואס קענסטו פארלירן אסאך מקווה גייערס, יעצט ווענדט זיך ווי ווייט דער איסור איז און ווי ווייט די חומרא איז, און ס'ווענדט זיך מיט וואסערע א קלייענטעל דו האנדעלסט, און ס'ווענדט זיך וויפיל מקווה'ס ס'איז דא אין שטאט, וועגן דעם ווען סקומט איך זאל בויען א מקווה בעט איך יענעם בויעט צוויי, בויעט צוויי, קענסט נישט וויסן זיי האבן וואס צובראכן אהער אהין, זיי נישט משועבד צו א מקווה. מקווה. סאו די זעלבע דא אויכעט. דא האט זיך געהאנדעלט א שאלה וואס באמת דארף מען האבן א ערנסטן מורה הוראה, אזא ערנסטן אזא טשעבינער רב, אזא סאטמאר רב, וואס מען זאל באמת מחליט זיין צי מען מעג בכלל צושפארן די מקווה ווייל ס'איז נאכנישט נולד געווארן די ריעותא ווייל דו האסט עס נישט באקוקט. יעצט קענסטו טענה'ן באקוק יא. אבער דאסטו נישט באקוקן, כ'מיין אז דאסטו צומאכן די אויגן דאס נישט באקוקן וועט אלעס זיין כשר, אבער דער תירוץ איז ווייל דער ווער ס'שפילט קעגן דיר איז דער בעל דבר וואס ער וויל אז אפאר טעג זאלן אפאר פרויען נישט גיין אין מקווה, אדער זאלן ס' גיין אין אן אנדערע מקווה וואס איז פונקט אזוי פסול, דאס איז וואס די ספרים זאגן, די נועד גירש זאגט ווען כ'בין געווען אין די יונגע יארן האב איך נאר די תורה די תורה די תורה, יעצט כ'בין געווארן עלטער כ'בין שוין א שטאטס רב, איך הייב שוין אן צו זעהן, וועיט א מינוט, מען דארף שוין וויסען וואס דאס גייט ברענגען, וואסארא רעזולטאטן דאס וועט ברענגען, איז דא האב איך געזאגט פאר דעם רב אזוי, באמת מעיקרא דדינא, און קען זיין איך בין ראנג, באמת מעיקרא דדינא וויבאלד איר האט קיינמאל נישט געזעהן קיין ריעותא, ס'איז נישט אזוי ווי איר ווייסט אז ס'איז אראפגעגאנגען און ס'איז געבליבען לאמיר זאגען אין מקווה, איז צוריק געקומען איך ווייס א פיס צו אנדערטהאלבן פיס. דו האסט נישט די ריעותא. האסט דיך יעצט ערשט אויסגעלערנט אז ס'איז דא א ריעותא. ארום און ארום דא הונדערט און פופציג מייל איז נישט דא קיין געהעריגע נארמאלע כשר'ע מקווה. און איך ווייס נאך נישט ווען ס'איז יא דא א מקווה צו דארט איז אויך דא די פראבלעמען פון זחילה צו אנדערע זאכן. סא איז זייער שווער מחליט צו זיין אז איך זאל מיך נעמען שטיין יעצט און זעהן וויפיל וואסער ס'קומט ארויס און זאגן אז אויף די אמאליגע טבילות אז ס'איז געווען א שאלה ווייל ניין ס'קען זיין ס'האט היינט אנגעהויבן אזוי צו זיין. יעצט די שאלה איז צו אויף היינט ביינאכט און אויף מארגן ביז זוי לאנג ס'וועט אנהייבן צו רעגענען נייע מי גשמים וואס מען טוט יעצט און דאס איז די ערנסטע שאלה און דא דארף מען צוקומען צו מורה הוראות וואס זיי קענען די גאס און זיי קענען די מקוואות יעצט אז איינער וויל זאגן א מיינונג איז ער בארעכטיגט איך וועל עס ארויף לייגן ער וויל מען זאל טשענדשען די וואויס זאל מען טשענדשען די וואויס. נאר דא איז געווען, כ'האב אריינגעקלאפט אין א ערנסטן הלכה'דיגן פראבלעם, און כ'קאל אפ רבנים וואס זיי זענען אין די מקווה פיעלד, און ס'איז געווען מורא'דיגע חילוקי דעות צווישן זיי, איינער האט געהאלטן ניין זאלסט עס יא באקוקן, על כל פנים מוזט וויסן פון היינט און ווייטער ביז ס'וועט רעגענען, ווייל ס'וועט רעגענען ערשט זונטאג, און אנדערע האבן געטענה'ט ניין, ביסט נישט מחויב דיך אריינצולייגן אין א פלאץ וואו ס'איז דא אזא פראבלעם און פסל'ען. כ'געדענק מיט יארן צוריק האב איך געפרעגט דעם מנחת יצחק, יארן צוריק, קומט אן אויף רוסלאנד און פלעצער, דארף בויען א מקווה, ס'דויערט א האלב יאר א דריי פערטל יאר ביז מען ענדיגט עס צו בויען ביז ס'איז כשר, אין די האלב יאר אדער די דריי פערטל יאר וואס איז מער בעסער צו טוהן? צו לערנען די פרויען טהרת המשפחה און זאגן אז גיי פאר אויף קיעוו פינף שעה אוועי, אדער נישט צו זאגן גארנישט ווייל זיי זענען שוגגים, מנחת יצחק האט געזאגט, ס'איז מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, זאלסט נישט זאגן גארנישט ביז ס'איז נישט דא א מקווה אין שטאט. געזאגט. האב איך אים געפרעגט לויט די סוגיא מסכת ביצה, דארט שטייט מוטב שיהיו שוגגים זאגט מען נישט אויף א דאורייתא ממש נאר בין השמשות אויב פרויען עסן נאך וואס א ספק בין השמשות איז א ספק דאורייתא האט ער מיר געזאגט ס'שטייט דריי מאל אתם אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים אתם אפילו מוטעין אפילו עטס זענט זיך טועה. אזוי ווי די מעשה איך האב ענק שוין פארציילט ר' אליעזר מיט ר' יהושע זאלסט קומען צו מיר אין יום כיפור און דעמאלטס וואס ס'געפאלט זיך אויף דיין חשבון יום כיפור שטייט אשר תקראו אותם במועדם זאגט די גמרא אל תקרי אותם אלא אתם שוין האט ער געזאגט איך פארשטיי נישט מילא א שוגג איז דער אייבערשטער מוחל א מזיד איז דאך דער אייבערשטער נישט מוחל וואס טייטש אתם אפילו מזידים מורא'דיג. אתם אפילו מוטעין. מ'האט ענק מטעה געווען פארשטיי איך אבער ווי ווי וואס א מין ווערטער איז דאס. אתם אפילו מזידים האט ער געזאגט א מורא'דיגן טיפן ווארט, ער זאגט, איר זעהט? דער איד, לאמיר זאגן ווי דו בויעסט די מקווה יעצט, איז א שוגג. דו ביסט א מזיד ווייל דו ווייסט דעם אמת. זאגט ער, דער אייבערשטער, זאלסט וויסן, נעם אויף דיר יענעמ'ס עבירה די מזיד, ווייל מיט דעם וועסטו אים נאכדעם ראטעווען. דאס הייסט אתם אפילו מזידים. טא דארף מען אבער אויך וויסן אויף וועם דאס איז געזאגט געווארן. סוף כל סוף דא די פרוי האט דאך קיינמאל נישט געהאלטן טהרה. גיי איך אינטרעדוסן א זאך וואס אזא מארגן חיוב כרת, מה שאין כן דאס א מקווה וואס מ'נוצט, קען זיין מ'דארף יא מברר זיין. עניוועי, דאס האב איך ענק נאר געוואלט זאגן סתם אביסל וואס ס'גייט פאר אין די עולם המקוואות. און ס'האט נישט קיין שייכות מיט פעדעפיליא. ס'האט נאר אזויפיל א שייכות מיט פעדעפיליא אז טאמער ס'איז דא א מענער מקווה איז דאס איז די גרעסטע מקום זנות ביי כלל ישראל. שוין. ווער ס'וויל זאגן א מיינונג איז בארעכטיגט. עטס ווייסט מיין נאמבער. וואן ניין פייוו וואן טו סיקס טו טרי סעווען וואן פאר, דאס איז די האטליין נומבער, און מען דיילט וואן זירא וואן, דעמאלטס קומט ארויס א ריקארדינג, און דעמאלטס קענט עטס אריין לאזן א מעסעדזש, אויב עטס ווילט ס'זאל זיין פרייוועט, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם. וועגן דעם נודע ביהודה און אנדערע וואס זיי זאגן ווען זיי זענען געווען יונגער האבן זיי אזוי געהאלטן, שפעטער האלטן זיי אנדערש, איך וויל ענק זאגן, יונגער מיינט נישט ער איז געווען יונגער, יונגער מיינט די וועלט איז געווען יונגער, היינט, און די אזויפיל אינפעקשעס דיזיזעס, כ'האב ענק שוין געזאגט א שיעור אז ליידער אין ארץ ישראל איז היינט נישט דא קיין מקווה וואס האט נישט דעם פילטער, זיי רופן עס א כשר'ן פילטער, ליבאוויטש האט א נישט כשר'ן פילטער ווייל ר' זלמן שמעון האט עס מתיר געווען, עס מתיר געווען מיט א בור זריעה, אבער דאס האבן זיי פארגעסן. איז למעשה עז טיים גאוס ביי איז דא אסאך טשעינדזשעס אין אידישקייט, כ'האף נאר אז משיח העט קומען גענוג שנעל, ווייל די וועי איטס גאוינג נאו איז די גרעסטע יסודות פון אידישקייט, טוט מען פארדרייען. ממילא די שחיטה איז שוין די לעצטע זעכציג יאר נבילות וטריפות, ווייל מ'דארף דאך האבן סטעיק ביי יעדן הויז, מ'דארף האבן טאנג און מ'דארף האבן ליווער. אבער יעצט גייט עס שוין אריין אין די מקווה'ס אויכעט, ס'גייט אריין אין אלעם. שוין. כ'האב געוואלט נאר זאגן איין זאך, די וואס ווילן פארטיסיפעיטן און ענטפערן, וויל איך ענק נאר זאגן איין וויכטיגע זאך, ס'דא א המשכה וואס די וואסער פון די שטאט קומט אריין יעצט, ממילא איז עס מים פסולים דרבנן נישט דאורייתא, ס'איז דא א חזון איש וואס ער זאגט אין מקוואות ווען א רב זעהט אז עס קען נישט אנפילן די מקווה מיט וואסער, ס'רעגנט נישט, זאל ער אריינלייגן שאובין בהמשכה איז ער מציל די פרוי פון אן איסור דאורייתא א איסור כרת און ער מינימייזט עס צו א איסור דרבנן. ס'איז דא אסאך חולקים אויף דעם חזון איש, צו א רב טרויט זיך דאס אמאל צו נוצן ווייס איך נישט, איז נאכאמאל, מ'רעדט דא פון טבילה שעברה צו מ'איז מחיוב עס אויסצומעסטן צו זאגן, און מ'רעדט דא. אויף די פאר טעג וואס ס'גייט נאך קומען נאכדעם. די מקווה אליינס, די וואנט איז גרויס בערך, ס'איז דיק בערך ניין און א האלב אינטשעס, וואס מ'קען זאגן דאס איז גימל טפחים, ס'דא די קלענסטע שיטה איז אז דאס איז אויך גימל טפחים, סאו ס'רינט אריין בהמשכה אויך. מיט אנדערע ווערטער, ווען ס'רינט אריין אין די מי גשמים בור, רינט עס אריין בהמשכה, נאר איך ווייס נישט צו דארט איז איבערגעבליבן מ' סאה מי גשמים צו נישט. און נאך א זאך, ס'קען זיין ס'איבערגעבליבן כ"א סאה, ביי כ"א סאה איז דאך אויך שוין נישט עק וועלט. דער מחבר זאגט לכתחילה אז ס'פילט זיך נישט אן די מקווה, האסט כ"א סאה קענסטו צוגיסן דאס איבעריגע שאובין בהמשכה. ס'דא א פראבלעם ווייל ס'דא א ראב"ד אז טאמער מ'גייט העכער פערציג דעמאלטס ווערט עס שוין ווי מ'זאגט פאלט עס צוריק. און ס'ווערט פסול, אבער נישט לויטן ראבד, לויט אלע אנדערע ראשונים קען מען עס לכתחילה מאכן, יעצט די אלע וואס זיי טוען אסאך אין מקוואות און זיי האבן שוין אסאך געבויעט ווייסן אז ס'איז דא עמערדזשענסי סיטשועישאנס, און ביי ק אלף זיך לאזט מען אריין דאס איבעריגע ביים שוכן, דאס דאס איז שוין א מחבר, דאס איז שוין נישט א חזון איש וואס ער זאגט אז אויב מען זעט אז ס'קומט ארויס מכשולות זאל מען מציל זיין פון אן איסור דאורייתא צו א איסור דרבנן, ניין דאס איז לכתחילה אויסגעהאלטן. א חוץ לויטן ראבד און נאך אפאר ראשונים. יעצט כ'האב שוין אמאל געזאגט כ'על עס איבערזאגן. ס'איז דא אין אבני נזר איז דא א תשובה צו מ'זאל מאכן א מקווה אויף איין וועג צו אויף א צווייטן. אויף איין וועג איז מען פוגע אלע ראשונים און די ראבד בלייבט גוט, און אויף די אנדערע וועג איז מען פוגע דעם ראבד און אלע ראשונים בלייבן גוט. זאגט ער אין די תשובה דער אבני נזר, ס'איז א תשובה, ס'נישט קיין חסידישע מעשה, אז מ'מעג פוגע זיין אלע ראשונים נאר די קענסט נישט אוועקרוקן פון א ראבד פון הלכות מקוואות פון זיין פלאץ. פארוואס? זאגט ער שהרי הרשב"א וואס איז דער תלמיד פונעם ראבד שרייבט אז מיין רעבע האט מברר געווען מקוואות כמשה מפי הגבורה אזוי ברענגט דער בית יוסף זאגט ער א איד וואס האט געלערנט די תורה מיטן הייליגן באשעפער הלכות מקוואות מיט דעם איז זיך שווער צו קריגן וועגן דעם איז מען מורא'דיג מחמיר אויף א ראבד אין הלכות מקוואות יעצט זענען צו קוקן סוף עדיות אין מקוואות זאגט דער ראבד קיבלתי לא מפי מורי ולא מפי רבי אלא ידוע לי בסוד השם ליראיו איז פארשטייט זיך אז מען וועט אריינלייגן ק אלף און אז מען וועט מאכן מער ווי מער וועט זיין א פראבלעם אבער הער אויס די וואס זיי בויען מקוואות און זיי ווייסן אזוי ווי די נודע ביהודה זאגט זענען שוין נישט אין די יונגע יארן זיי זעען שוין וואטס העפענינג אראונד פאלט אויף אונז א שרעק אן אימת מוות ווי ניינציג פראצענט פון כלל ישראל האט אינגאנצן נישט קיין מקוואות פרעגט נאך די אשכנזים איז מער ווי ניינציג פראצענט. און די פאר וואס זיי האלטן זאל מען אונז נאך מרחק זיין פון טבילה, ס'איז געווען א איד האט געוואלט אמאל מאכן א מקווה האט אבער נישט געהאט ווי אין תל אביב האט אים די חזון איש געזאגט מאך עס אין בית מדרש, קומט ער צו לויפן צום חזון איש אויף בני ברק זאגן איר זענט אזא עם הארץ? וואס רעדט איר? אין א בית מדרש? ס'דאך קעגן די הלכה! זאגט די חזון איש איז וואס גייט זיין? ס'עט האבן א מקווה און די פרויען וועלן נישט ווערן נכשל מיט איסורי כריתות, עסט קומען אויף יענע וועלט, וועט דיך דער אייבערשטער פרעגן, וואס האסטו געטון? האסט געמאכט פון א בית מדרש א מקווה? זאג איך, עסט דיך לאזן שמייסן פאר כלל ישראל, און מאך עס. ס'איז געשריבן אין די בריוון פון חזון איש אויכעט, ס'איז נישט קיין מעשה ביכל, א מענטש דארף וויסן, נישט נאר אין די יונגע יארן, וואס די הלכה זאגט, ער מוז וויסן וואו ער האלט, פאר וועם ער קעטערט און וואס ס'גייט פאר. כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, א לאנגע אריכות וויל איך ענק זאגן. ס'דא פרויען ספרדישע און מחללי שבת, זיי קענען קומען מיט א קאר אום שבת, ווייל צו יענע מקווה איז אביסל שווער צוצוקומען אן א קאר, אבער זיי וועלן נישט וואוינען מיט א מאן ווען זיי זענען א נדה, ביי זיי איז דאס א ענין פון טומאה, די עלטערן האבן מורא'דיג אריינגעבאקן אין די קינדער נאך ווען זיי זענען געווען יונג, אז אויף דעם דארף מען זיך מוסר נפש זיין, און דאס איז וואס זיי טוען, אויף דעם זענען זיי זיך מוסר נפש. סאו אונזער שאלה איז, די אשכנזים, וואו זענט עטץ? ווי'ס באקט זיך אריין אין די קינדער די הארבקייט פון די אלע זאכן? ס'איז נאר געווען אביסל צו רעדן וואס מקוואות איז אלל אבאוט און וואס ס'גייט פאר אין די גאס. שלום'קעלע זווילער האט געזאגט, דו ווילסט וויסן ווי הויעך א מקווה איז? שטייט מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. ס'האט געדארפט שטיין פארקערט, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל אף מקווה מטהר את הטמאים. זאגט ער מי נתלה במי, קוק וועם מ'האט אנגעהאנגען מיט וועם. מ'האט אנגעהאנגען דעם אייבערשטן צו די מקווה, נישט די מקווה צום אייבערשטן. זאגט ער קענסטו זעהן ווי גרויס די טהרה פון א מקווה איז, מיי מיי מיי הדעת, שוין שוין דאס איז גענוג געווען פאר יעצט, מ'וועט נאך צוריק קומען מער צו שמחה. יעצט לאמיר זעהן וואס האט זיך אויסגעלאזט מיט די מקווה. איין שבת אינדערפרי בין איך געגאנגען אין מקווה, ס'איז א פרויען מקווה, איך גיי נישט קיינמאל אין קיין פרויען מקווה, ווייל איך וויל נישט א פרוי זאל וויסן אז ס'איז געגאנגען א מאן אין מקווה, ווייל נישט עקלען זיי זיך צו גיין אין מקווה, כ'האב שוין גערעדט פון דעם א לאנגע צייט צוריק. איך בין געגאנגען אין מקווה זעהן צו ס'איז טאקע אלעס טרוקן, אזוי אז עס האט געהייסן אז מוצאי שבת דארף אנהייבן צו רעגענען, וויל איך כאטש וויסן ווען איך האב געזעהן די לעצטע מאל די מקווה, איך האב געקלערט צו גיין דארטן מנחה צייט אויך, עניוועי. ווייל פרויען קומען דאך נישט מאכן קיין חפיפה שבת קודש, זיי מאכן דאך דאס פרייטאג נאכמיטאג, עניוועי, איך בין אנגעקומען דארט, ס'איז געווען בערך זיבן אינדערפרי, אכט אזייגער, האט זיך גענומען רעגענען אזוי אז ס'איז געווען ממש א נחת. ס'האט אנגעפילט די מקווה ביז איך האב א שיעור איך מאך ווען איך פיל אן א מקווה גיי איך אריין איך קויף ספרעי פעינט איך קויף מעסקינג טעיפ איך מאך ליינס דינע ליינס די ערשטע ליין איז ק"א עס איז ק"א סאה די צווייטע ליין איז זיבן הונדערט די דריטע ליין איז אכט הונדערט די פערדע ליין איז נײַן הונדערט און די פיפטע ליין איז טויזנט ליטער ווייל איך רעכן עס אויף דעם ארץ ישראל'דיגן חשבון ס'איז גרינגער ווייל ביי אינטשעס אדער אין אונזערן חשבון אז דו רעכנסט אויס וויפיל קיוביק אינטשעס אדער וויפיל קיוביק יארד ס'איז דא, דארפסטו נאכדעם אבער נאך אויסרעכענען וויפיל וואסער ס'גייט דארט אריין. און די מעטריק סיסטעם ארבעט אז אז א קיוביק מעטער איז טויזנט ליטער, און ממילא ווייסטו פונקטליך ווען דו ווייסט וויפיל קיוביק סענטימעטער דו האסט אנגעפילט, ווייסטו פונקטליך וויפיל טראפן וואסער דו האסט. ס'איז מורא'דיג. סאיז א שיעור פאר זיך אליינס אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין למעשה צייכן איך אן בערך כ'האב געזעהן ס'ווערט ניין אזייגער ס ה איך האב מיך שוין אויסגעלערנט די וואלקענעס ווי איינער האט מיר אמאל געזאגט אז דו מאכסט מקוואות מוזטו קענען די וואלקענעס זעהן ווען ס'וועט רעגענען און ס'איז זייער ס'קומט זייער שטארק צוניץ ווייל סאך מאל למשל כ'האב נישט די וועטער איז קען מען קוקן אויף די וואלקענעס קען מען זעהן ווען ס'וועט רעגענען צו ס'וועט רעגענען באלד צו א שעה ארום צו פינף שעה ארום. על כל פנים איז האב איך געזען אז ס'גייט רעגען ביז א שעה צוויי, האב איך געזאגט פאר דעם רב אזוי, הער דו מיך אויס, דאווענען זאלסטו, איך וועל דא דאווענען ווייל איך קען נישט יעצט אוועק גיין, איך וואלט געוואלט זען וויאזוי ס'פילט זיך אן די ערשטע קוף אלף סאה, און אזוי איז געווען, דער רב איז אוועק, ער האט געדאווענט, און איך בין געשטאנען דא ביי די מקווה, איך האב געוואטשט ווי ס'פילט זיך אן, ס'איז ארויף העכער קוף אלף סאה מיט נאך בערך א. כ'ווייס, צוויי דריי אינטשעס, דאס מיינט אויפן גרויסן בור איז געווען ברייט ק א סאה, מ'דארף אייביג רעכענען אז די בור איז נישט גראד אונטן, און טאמער איז דא פלעצער ווי ס'איז טיפער איז טאקע דא מער וואסער, אבער טאמער ס'איז נישט טיפער פעלט אמאל, איז דארף מען צולייגן דאס אלעס, און איך רעכן נישט פון דעם בור אונטן ווי ס'איז ממש ביי די עק. ווייל דארטן איז אייביג אמאל ארויפציר אראפציר, איך לייג עניוועי צו א האלבע אינטש א אינטש דארט, אזוי אז טאמער איז דא באמפס און ס'איז נישט גראד איז נישט געפערליך, בקיצור כ'האב געהאט ברוך השם ברייט ק א סאה און פארטיג. דעיס האט מיר צוגענומען א מורא'דיגן פחד ווייל איך האב מורא געהאט איך דארף, ס'האט געהייסן אז ס'טוט רעגענען, מוצאי שבת האב איך געהאט אפגעשמועסט מיטן רב איך מוז גיין אין מקווה דאס וואטשן, איז געווען א גאנצער ויכוח, דער רב האט געטענה'ט באלד וועט מען זאגן דאס איז בערי פרוינדעל'ס געשעפט, דער רב קען דאך מיך נישט למעשה, איך בין דאך א פרעמדער צו אים, זאג איך אים איך וויל איר זאלט מיטקומען, זאגט ער ניין איך בין זייער סקעפטיקעל ווייל טאמער די בלנית וועט זאגן אז דער רב איז געווען אין די מקווה בשעת ווען א פרוי האט זיך געטובל'ט קען זיין נאכאמאל א סקענדאל ווי ביי בערי פרוינדעל, אין וואשינגטאן איז דא איינער וואס האט אריינגעקוקט אין די מקווה'ס. אזוי ווי די מעשה אין בני ברק איינער ברזל פון די חשובסטע ביאנער חסידים וואס ער האט באקומען א דירה אין בני ברק ווייל ער איז געווען אזא וואוילער בחור, אים האט מען געכאפט אז ער האט געקוקט דארטן אין א פרויען מקווה און מען האט אויף אים געמאכט קולות, און ביאנער רבי האט געבעטן מען זאל עס אפשטילן און מען האט עס נישט אפגעשטילט ווייל פרויען האבן אויפגעהערט צו גיין וועגן דעם אין מקווה. און עס איז דא אסאך אזאלכע. אונז געפין מיר טאקע אין די גמרא אויכעט אזא מעשה, ארבעה נכנסו לפרדס, און איינער איז הציץ ונפגע, איינער איז הציץ ומת, אין א פרויען מקוה טאר מען נישט זיין ווען פרויען טובל'ן זיך, און איינער איז הציץ ויצא מדעתו. ואף ר' עקיבא ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, זיי האבן אים אויך געוואלט ארויסשטופן, האט דער אייבערשטער געזאגט, הניח להאי זקן, לאטס אים אפ כדאי הוא להשתמש בכבודי. רב אוירבאך האט מיר געזאגט אין טבריה טרעפט ער עס אויכעט אז יונגעלייט זיצן דארטן און זיי קוקן אריין ביי די פרויען מקווה עס איז איינס די מענער מיט די פרויען מקווה איז איין בנין בקיצור האב איך אים געזאגט ער זאל בויען א סעמענטענע וואנט צווישן און פארטיג ווייל אין די טיר איז געווען אזאלכע לעכער עניוועי דער רב האט געזאגט איך בין זייער סקעפטיקעל און איך רעד דערפון באריכות ווייל יעדער רב דארף וויסן איז למעשה איז געווען אן ערנסטע פראבלעם. ס'איז נישט איינגענעם אז א פרוי ווערט געוואויר אז זי האט זיך גע'טובל'ט, איז געווען דארטן מענטשן, ספעקטעידערס, געקוקט, עניוועי, איך האב נישט געוואוסט וואס צו טון, איך בין נאך געווען אביסל ווי מען זאגט נבוך, אבער אז דער אייבערשטער האט געהאלפן אז ס'האט גערעגנט אינדערפרי, אינדערפרי האב איך דאך נישט קיין מורא, ס'איז נישט געווען דארט קיין פרוי, ס'האט זיך אנגעפילט כ"א סאה, נו שוין, מיינט איר דאך שוין אז די געים איז אווער, הייבט זיך יעצט אן א זאך וואס מען דארף וויסן, זאל איך נעמען יעצט און אנפילן דעם בור פון מי גשמים מיט שאובין בהמשכה, און ממילא העט מען קענען משיק זיין די מקווה געהעריג מוצאי שבת, ווייל כ'האב עס פארשטאפט, דעם לאך האב איך פארשטאפט מיט וואטער פלאג, ממילא העט מען קענען אויפברעכן דעם וואטער פלאג און מ'העט קענען משיק זיין די מקווה, און ממילא העט די פרוי האבן א כשר'ע מקווה, דערווייל אבער הרג'ע איך אפ די גאנצע מקווה פאר די נעקסטע כ'ווייס נישט הונדערט יאר, ווייל דאס גייט קיינער נישט טשענדזשען. פארוואס זאל איך אזוי טון ווייל די פרוי העט כאטש האבן א כשר'ע מקווה? לאידך גיסא דארפסטו טראכטן אז די נעקסטע פרויען גייען נישט האבן אזא כשר'ע מקווה ווייל ס'איז נאר געווען כ"א סאה, און ס'איז דא א שיטה אין די ראשונים און די ראב"ד אז טאמער פילט מען אן מער ווי מ' סאה, כ"א העלפט נאר ווען ס'דו לייגסט צו פונקטליך מ' סאה, טאמער עס גייט אריבער מ' סאה ביסטו מבטל די כ"א סאה, גיי מאך א מקווה וואס זאל נישט זיין אויסגעהאלטן ווי די ראב"ד. האב איך זיך מיישב געווען אזוי, איך גיי גארנישט טון, ווייל פונקט ווי ס'איז שוין דא, איך בין דאך שוין דא אליינס פיר טאג, און איך לאז אז מ'זאל נוצן די מקווה, ווייל איך טענה, ווי לאנג איך האב נישט געזען די ראיות, עס איז ביי מיר נישט זיכער אז ס'איז געווען נישט געמאכט אין ארדענונג, טאר מען דאך אויך עס נישט פסל'ען, איז במילא. אזוי ווי מען נוצט עס שוין דריי טאג וועט מען עס נוצן נאך א טאג, און דאס אלץ משיקול הדעת, עטס קענטס זיך אלע מחולק זיין מיט מיר איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, אדרבה איך וואלט געוואלט הערן די מיינונג פונעם עולם. למעשה איז געקומען מוצאי שבת, מען האט עס גענוצט מיטן אלטן וואסער, וויאזוי האט מען עס גענוצט, ווייל איך האב משיק געווען די מקווה מיט זייער מי גשמים, צו ס'איז כשר צו נישט, אבער למעשה האב איך צוגעשטאפט מיט וואדער פלאג א דינע לעיער וואדער פלאג, די לאך זאל נישט קענען אריינרינען ווען א פרוי טובל'ט זיך, זאל נישט קענען אריינרינען צוריק אין די מי גשמים, און ממילא האב איך געהאט א מקווה וואס איז געווען א מקווה נישט לויט רבינו ירוחם וואס נפסק הכשר נפסק השקה, בקיצור ס'איז געווען געקינצלט מיט אלע קינצלען, יעצט האב איך דאך געקלערט גראד, ס'איז זייער גוט, איך קען זיצן דא נאך א טאג, נאך צוויי טאג. ס'איז דא רעגן אין סייט און ס'וועט זיין א מחיה. מה עשה הקדוש ברוך הוא, ס'האט אנגעהויבן צו שנייען. ס'שנייט דא פעסט. נו, אז ס'שנייט פעסט איז דא צוויי פראבלעמען. קודם, דער צינור ווערט צוגעשטאפט. ס'רינט נישט אריין וואסער. ס'רינט יא אפשר טראפן טראפן, אבער דאס וואלט מיך נישט געארט. איך קען זיצן דא אפאר טעג. ס'איז נישט געפערליך. פראבלעם איז אז ס'איז דא שיטות אין די פוסקים אז טאמער ס'איז אראפגעקומען אלץ שניי אפילו ווען ס'לאזט זיך אויף קען מען עס נישט נוצן מער פאר מי גשמים, פארוואס? ווייל וויבאלד עס איז אראפגעקומען פון אויר העולם און דער אייבערשטער האט עס אונז געגעבן איז עס נישט געווען כשר זיך צו טובל'ען דערין, מילא אז ס'איז נישט געווען כשר לטבילה איז עס א פראבלעם. קען מען דאס מער נישט נוצן. יעצט זאג איך פארן רב אזוי, הער מיך אויס, די מקווה איז לויט די פוסקים נישט כשר, אבער ס'איז נישט אינגאנצן אזוי ווייל ס'איז יא כשר ווייל ס'איז ק"א סאה, יעצט צוצולייגן די חומרא אז ס'איז געווען ק"א סאה און איך האב עס אווערפאוערד מיט שניי וואס לויט פוסקים איז עס נישט כשר ווייל ס'איז אראפגעקומען לכתחילה און מ'האט זיך נישט געקענט טובל'ן, צוצולייגן דאס דעי חומרא צו דעי חומרא אז טאמער כ'האב ק"א סאה און איך אווערפאוער עס מער פון מ' סאה און דעי זאל הייסן אזוי ווי שאובין וואסער ווייל ס'איז שניי עס איז נישט ראוי זיך צו טובל'ען, צוצולייגן חומרות איבער חומרות איבער חומרות זאג איך דעם רב וויל איך נישט טוהן ווייל דעי אידישע טאכטער דארף האבן א מקווה, מיר שניידט אין הארץ יעדע פרוי וואס האט זיך געטובל'ט דעי דריי טאג וואס איך זיץ דא, נאר איך קען גארנישט טון, און וואס זאל איך טון? גראדע אין א פריעריגע מקווה וואס כ'האב געמאכט דא, דאס שוין געווען די צווייטע, נישט אין די געגנט, אין אן אנדערע, האט אנגעהויבן צו רעגענען ווען כ'האב געדארפט די וואסער, ס'האט גערעגנט א מחיה, האב איך געזאגט פארן רב, דו ווייסט נישט פארוואס? נישט ווייל איך האב סייעתא דשמיא, ווייל מענטשן ווי איך האבן שוין געברענגט א מבול אויף די וועלט, געווען דער נודע ביהודה, האט נישט ליב געהאט דעם חזן פון שטאט, זאגט ער, זעסט רעבע, ווען כ'האב געבענטשט גשם האט גערעגנט, זאגט ער, מענטשן ווי דו האבן שוין געברענגט א מבול אויף די וועלט, אבער דא ווייס איך נישט. ס'איז געשען עפעס א אנדערע מעשה, ס'איז געקומען שניי, שניי ווייזט כתלג חיור לבושיך דאס ווייזט אויף הויעכע זאכן פון הימל, ס'ווייזט אויכעט ושער רישך כעמר נקי, איך גיי נישט אריין אין די הויעכע זאכן אבער לאמיר רעדן יעצט צו די זאך, זאג איך דעם רב איך ווארט דא ביז ס'זאל זיך אנפילן די מקווה, ס'האט זיך אויפלאזן, ס'האט אויפגעשיינט יעצט די זון, ס'הייבט אן אראפצוטראפן, ס'איז נישט אזוי קאלט, איך ווארט דא און איך פיל אן די מקווה. און אז איך פיל עס אן בין איך עס משיק, און איך לאז אייך איבער א מקוה, אבער איך לאז עס אייך איבער מיט א כתב איר זאלט וויסן ווען ס'קומט אביסל ווארעמערערע טעג, למשל זומער, און מ'קען זיך דא ארום שפילן א גאנצן ווינטער, איך האב מיך שוין געשפילט אמאל אין רוסלאנד מיט א מקוה א גאנצן ווינטער, דעמאלטס האב איך געזען מ'טאר עס נישט טון, ווייל מארגן גייט קומען נאך א שניי, איבער מארגן אויך נאך א שניי, ביז דאס לאזט זיך אויף, דארטן ביי די פלאץ ווי ס'דארף אראפרינען בלייבט די גאנצע צייט. פארפרוירן, און פארשטייסט ווייל דאס כאפט נישט די זון, די זון באקט נישט ארויף אויף דעם, ווייל ס'איז נאך דא פאר דעם אויכעט אייז, ביינאכט ווערט עס צוריק פארפרוירן. האב איך געזאגט דעם רב אזוי הער מיך אויס, איך מאך דיר א מקווה וואס איז כשר לויט רוב פוסקים אבער נישט לויט אלע, און דו ווילסט עפעס וויסן? איך בין צופרידן, ווייל ווער ס'האט געמאכט די פריעריגע מקווה ווייס איך נאכנישט, און ער זאגט ער פארשטייט מיך. און כ'האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז עס וועט קומען ווארעמע טעג, דא איז א פיינע פלאץ פאר וויקעישן, איך וועל מיך אריינזיצן א וואך צוויי ביז ס'טריקנט, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, נאר איך וויל פרעגן דעם עולם, אונז האמיר מענטשן וואס זיי בויען מקוואות, גרויסע ארגענעזעישאנס, למשל אזוי ווי מקווה יו עס עי, צו מקווה יו עס בי, צו די אנדערע, דארטן אין רוסלאנד איז דא עטליכע וואס זיי בויען, און אויף יוראפ איז שוין דא עטליכע וואס זיי בויען, מענטשן וואס האבן קיינמאל נישט געלערנט קיין מקוואות, זענען געווארן ארכיטעקטס. זיי האבן איין חלק אז מען דארף זיין אן ארכיטעקט, זענען אבער נישט קיין רב. זיי בויען פֿופֿציק מקוואות, הונדערט מקוואות, זיבן הונדערט מקוואות, נישט דא אזויפיל אידן אין אמעריקע וויפיל מקוואות זיי האבן שוין אנגעבויעט. איז וויל איך פרעגן א שאלה, ווער איז זייער רב, און ווער זיצט שבת אן א מנין, און ווער זיצט שבת אן א מקווה, און כ'על אייך זאגן נאך א זאך וואס איז מיר געשען, די הויזן האט זיך מיר צוריסן, כ'ארבעט, ס'איז געווארן שמוציג, בין איך געלאפן דא איז דא א סטאר וואס זיי פארקויפן הויזן, ס'איז דא אזא טשעין סטאר, ס'הייסט וואלמארט, קויף איך מיר א שיינע שווארצע פאר הויזן פאר פֿופֿצן דאללער, איך נעם אראפ אלע לעיבלס ארום און ארום, און אויף די הויזן איז געווען א פלעסטיג לעיבל, א קליינע פלעסטיג לעיבל וואס ס'האט איבערגעלאזט די סייז פון די הויזן, אז די וועיסט ליין איז לאמיר זאגן פֿערציק און די הויזן לאנג איז לאמיר זאגן אַכט און צוואַנציק. דער לעיבל, ס'איז גארנישט, ס'איז נישט אראפצורייסן, ס'קלעבט, ס'איז אזא סטיקער וואס ס'קלעבט, א דינע קליינע אזוי ווי א פעני איז עס, און דאס האב איך געזען איז געבליבן אויף די הויזן, איך האב אלעס אראפגעגעבן אבער יענץ האב איך נישט באמערקט ווייל נארמאל איז דאס נישט דא, איז וואס טוט מען יעצט? וואס טוסטו? גייסט ארויס אום שבת? דו ווייסט דאך נישט צו דאס איז א רשות הרבים צו א רשות היחיד, ס'איז א הוצאה שלא כדרך,

פון האטעל ווי איך בין, אבער דאס האב איך נישט געקענט באווייזן, נאר האב איך געוואלט גיין קוקן וועגן דעם רעגן צו ס'רעגנט צו ס'איז טרוקן פאר ס'טוט אנהייבן צו רעגענען, און נו מוז מען דאך גיין דאווענען אויך. יעצט דער מגן אברהם ברענגט אז טאמער איינער שניידט אראפ דעם לעצטן צווירן פון א קלייד, דאס איז די מכה בפטיש, דאס איז די גמר מלאכה. יעצט האב איך דן געווען צו דאס איז די זעלבע ווי די מגן אברהם, ס'איז מסתם נישט, ווייל די קלייד איז פערטיג, ס'האט נישט מיט דעם, רוב הויזן האבן עס נישט. און מיך באדערט נישט אז ס'איז דארטן. בקיצור, די סוף איז געווען, כ'האב עס אראפגענומען מיט א שני. כ'האב גענומען אן אנדערן העמד און כ'האב עס ארויפגעלייגט דארט ווי דאס איז, און כ'האב עס געשטופט מיט די פיס, אזוי אז מיט א שינוי איז עס אראפגעקומען. כ'בין נאכנישט זיכער צו כ'האב גוט געטון להלכה צו נישט, אבער. דאס איז די בעסטע וואס דו קענסט טון ווען דו האסט נישט א מענטש וואס שטייט לעבן דיר וואס דו קענסט אים פרעגן הלכות שבת. איז למעשה ס'מאכט זיך אזויפיל פראבלעמען און פראבלעמען און פראבלעמען, זיי גייען מיר זאגן אז זיי האבן שוין געמאכט זיבן הונדערט און זעקס טויזנט און ניין טויזנט מקוואות, זענען לייצים. כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, כ'בין ארומגעגאנגען צו מקוואות, פון איינעם צום צווייטן. גיי מקוואות פון איינעם צום צווייטן. בקיצור, ס'איז געווען אזעלכע פסולים מ'האט עס שוין געמוזט פארעכטן. כ'האב איבערגעלאזט א צוות, א גרופע וואס זיי גייען נאך יעצט און זיי זאגן ס'איז נישט צום גלייבן וואס דארט גייט פאר. און דאס איז שוין מיט רבנים, און דאס איז שוין רבנים וואס זענען אויפן פלאץ רבנים, ס'טייטש זיי קומען פון די רבנות און זענען דארט מיט אלע שאלות. ס'איז ממש א לצנות און מ'האלט יעצט אין איין פיקסן. כ'האב צוגעזאגט געלט, כ'האב שוין געטראפן איינער וואס ער געט געלט אויך. נישט נאר דאס, כ'האב צוגעזאגט אז כ'וועל געבן געלט פאר א טעקסי ארומצופארן מאכן די קארעקשאנס און באקוקן און בודק זיין, איז דא איינער וואס האט זיך מנדב געווען ער טוט עס גאר, ער טראגט ארום די רבנים, ווייל ס'איז א שרעק וואס גייט פאר. איך געדענק איך בין אמאל געווען אויף א פלאץ כ'האב גע'פסל'ט א מקווה, און די פרייע האבן אנגעהויבן צו שרייען צו די פרומע זעסט, און עטס האטס ענק פורש געווען פון ענקערע מענער, און עטס זענטס געגאנגען אין מקווה, און די סוף, פון די ענד אוו די דעי האבן מיר ביידע די זעלבע פסול'ע מקווה. מקווה. אונז זעמיר קיינמאל נישט געגאנגען אין מקווה און עטס זענטס יא געגאנגען. האב איך מיך אויפגעשטעלט כ'האב געזאגט א פייערדיגע דרשה אין די שול, ס'נישט דא אזא מין מקווה וואס זאל זיין פסול לכל הדעות, ווייל שאובין בהמשכה איז אויך כשר לויטן שיטת הרי"ף, זאג איך די פרויען וואס האבן גענוצט א מקווה האבן זיך אויף וועם צו פארלאזן, ס'איז נאר אפשר נישט געווען טהור, מדרבנן, אבער מן התורה זענען זיי געווען זיכער טהור, דער הייליגער חזון איש ברענגט ווען א רב זעהט אז ס'איז דא אין פירצות, ס'רעגנט נישט, אזוי ווי אין ארץ ישראל א גאנצן זומער רעגנט נישט, זאגט ער דער רב זאל אנפילן די מקווה מיט שאובין בהמשכה, דאס איז כאטש כשר מן התורה, און איך האב געזאגט א פייערדיגע דרשה, דעמאלטס האבן זיך די פרויען ערשט געכאפט ווי טיף די הייליגע תורה איז. די תורה פארלאנגט געוויסע זאכן, אבער ס'איז אלץ דא א וועג וואס אויב דו טוסט דעם רצון השם איז דער אייבערשטער האט שוין זיינע וועגן וויאזוי ער וועט דיך מטהר זיין, על כל פנים אסאך פלעצער טרעף איך אז ס'איז נישט דא קיין המשכה אויך נישט, און ס'איז נישט דא נעבעך די המשכה, איז למעשה וויל איך נאר דאס זאל זיין א מוסר השכל, נישט וואס איך בין ענק אינטערעסירט ווי מ'זאגט זאגן וואס איך טו, ניין ס'איז זייער וויכטיג אז דער. צוקונפטדיגע דור זאלן וויסן אז דו ביסט א רב המכשיר אויף מקוואות איז אזוי ווי א שחיטה, א שוחט טאר נישט האבן נאך א פרנסה נאר דאס, דו קענסט נישט זיין ביזי מיט זעקס זאכן דא און דארט מיט אהער מיט אהין מען געט א קום אן, ס'איז געווען א גרויסע רב ר' חזקאל ראטה איך האב געמאכט די מקווה פאר די בני יואל פלעגט ער אנקומען פארטאגס ער האט מורא געהאט צו קומען בייטאג און פלעגט ווינטשן דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאלן געבוירן כשר'ע קינדער איך האב געזאגט דעמאלטס פאר דעם ר' משה מרדכי פרידמאן דאס איז באלאוני, ער איז אזא רב אויף מקווה'ס פונקט ווי איך בין א שוחט, אונז רופט מען אים עפעס צו געבן ברכות, ברכות געבט דער אייבערשטער, דיין אויך און אויס מפניכם ה' אין ברוך, אונז ברויך מען ער זאל קומען קוקן, און דער סוף איז געווען מ'האט טאקע גע'כשר'ט די קוואלן, ס'איז ארויסגעקומען אסאך שוים, איך האב עס נישט ליב געהאט, און מ'האמיר אלע געזאגט כשר כשר, ביינאכט האב איך געזאגט ר' משה מרדכי פרידמאן מארגן גיימיר עס נאכאמאל כשר'ן, זאגט ער ביסט גערעכט איך האב אויך אזוי געהאלטן. ס'פלעגט ארויסקומען שוים, שוים דארף מען לאזן ס'זאל זיך זעצן, מ'דארף אריינשיסן אזויפיל וויין אז ס'זאל ארויסקומען וויין, מ'זאל זען ס'איז וויין, ממילא איז עס געפארבט, ווייל נו ווייס איך שוין וויפיל ס'האט געפארבט. עניוועי, איך זאג נאכאמאל, ווער ס'האט עפעס צו זאגן קען זאגן, איך בין גרייט צו הערן, און וועגן דעם דערצייל איך ענק די גאנצע מעשה. שוין, יעצט האמער א מקווה אוט אוו טאון, נחום ראזענבערג האט געמאכט, און נחום ראזענבערג אליינס וואלט עס נישט גענוצט. איך וואלט עס נישט גענוצט. צו מ'איז מחויב פאר יעדן צו זאגן וואס דא איז פארגעגאנגען? לכאורה נישט. ווייל אז איך האלט אז ס'איז כשר על פי הלכה, איז עס כשר. און איך וויל דיך פרעגן, אין די מקווה אין וויליאמסבורג ווייסטו יא וויאזוי ס'איז כשר? ס'איז דא א געהעריגער בעל מכשיר, ס'איז דא אן אויסגעוועפטער דיין, א איד וואס ווייסט נישט בין ימינו לשמאלו, ער האט קיינמאל נישט געוואוסט. דאס ביסל וואס סאטמאר האט אמאל געהאט א כשר'ע מקווה געווען ווייל אברהמ'לע קלאץ פלעגט מיך רופן יעדעס מאל ער האט זיך דורכגעשמועסט יעדע זאך האט מען געוואוסט וואס צו טון און פאר ס'איז געווען איך איז ער געגאנגען צום רעבן אז ס'אלץ דא נייע זאכן וואס זיי מאכן זיך. איז יעצט למעשה וואס זאל איך טון זאל איך נישט אנלאזן דעם מקווה דאס טאר מען נישט טון א קהילה דארף האבן א מקווה ס'האט נישט איין חומרא פון איינע פון די פוסקים אז שניי קען מען קיינמאל נישט נוצן אפילו ווען ס'לאזט זיך אויף ווייל וויבאלד ס'איז אראפגעקומען איז עס געווען שניי, הער אויס, מען מוז קענען לעבן דערמיט. יעצט אסאך מענטשן שרייען און ס'שטייט דאך דארט מיר געזאגט די צאו והביאו שלג בתחילה אויף דעם, די די פוסקים האבן וואס צו ענטפערן אויף דעם נאר כ'קען נישט יעצט אנהייבן אריינצוגיין דערין ווען נישט וועל איך ענק האלטן ביזי נעקסטע צוויי שעה. שוין. יעצט די ערשטע מקווה וואס כ'האב געמאכט אפאר הונדערט מייל אוועק, דאס איז געגאנגען טשיק טשאק אן קיין שום פראבלעמען, די צווייטע האט זיך פארפלאנטערט, איר פארשטייט? יעצט וועגן דעם איז אויך זייער גוט אז מ'זאל אייביג וויסן די מצב, וויפיל ס'איז אריין געקומען די ערשטע מאל און די צווייטע מאל, טאמער עס ווערט נולד עפעס א ריעותא, אמאל קען זיין מ'קען טרעפן א קאץ א טויטע אינעם בור אויכעט, אמאל קען מען טרעפן א רגליים פון א קאץ, מ'קען טרעפן אנדערע זאכן. ס'איז דא א מייזל קען מען טרעפן דארטן, כ'האב שוין געטראפן פארשידענע זאכן, איז טאמער עס איז שוין געווען מ' סאה איז דאך זיכער גוט, טאמער ס'איז נישט געווען מ' סאה האסטו א פראבלעם כ"א צו ס'איז כשר צו נישט, און אסאך מאל מוז מען בכלל ארויס נעמען די וואסער ווייל ווען א קאץ טרענקט זיך קומט ארויס אלע שמוץ פון אינעווענדיג, און דעמאלטס ווערט די וואסער מורא'דיג קאנטעמינעיטעד. קען געהארגעט ווערן פון אזא השקה. ס'איז געווען אמאל, איז געווען אמאל אין פאפא מיידל קעמפ, און איך בין ארויס געפארן בודק זיין די מקווה, ס'איז א פרויען מקווה דארט, האב איך געטראפן טאקע א קאץ איז דארטן געווען טויט, איז בקיצור איך בין געגאנגען כ'האב ארויס געשלעפט די קאץ, און ס'איז מיט געקומען א דיין, האט ער געזאגט איך גיי אויפקאלן פאפא רב דעמאלטס האט נאך דער ויחי יוסף געלעבט, און ער גייט אים פרעגן צי די קאץ איז מטמא צו נישט, צו ס'איז שוין געווען מ"ם סאה צו נישט, זאג איך אים, דו טיפש וואס דו ביסט, איצט גיי מיר ארויסנעמען דאס וואסער, און איצט גיי מיר גיסן די גאנצע מקוה אנגעפילט פול מיט בליטש, און וועלן מיר עס לאזן ווייקן א פאר טעג, און נאכדעם גיי מיר צוריק עס אויסטריקענען און אריינלאזן געהעריגע וואסער, זאג איך, דו ווייסט וואס א קאנטעמינעישאן ס'האט, זאג איך אים, קוק אויף דעם וואסער, צו זעהן ווי ס'איז דא אזא פילם, ס'איז אנבעליוועבל. איך וויל מסביר זיין פארן עולם אז פאפא רב פלעגט אליינס ארויס פארן בודק זיין אלע מאל די מקווה'ס, נאר ער פלעגט עס אויסטריקענען און ער פלעגט עס צומאכן, און ממילא האט ער קיינמאל נישט געוויסט ווען ס'איז פול די מקווה, סאו אזוי ווי איך פלעג ארום פארן באקוקן צענליגע זומער מקווה'ס, בין איך דארט אויך אריין געגאנגען מיט רשות און כ'האב זיי געזאגט אז דאס איז וואס איך האב געטראפן. אזוי געווען די מעשה פונקטליך. אנישט וועט יעדער פרעגן, יעדער ווייסט אז פאפא רב אליינס איז ארויסגעפארן אויסטריקענען די בורות. דאס יא. אבער ווען ס'איז געווען אנגעפילט האט מען אים געזאגט זאלסט וויסן יעצט איז עס שוין אנגעפילט און מ'קען שוין מכשיר זיין די מקווה און טון וואס מ'דארף. מ'דארף יעדע זאך וואטשן, ס'איז נישט דא ממש דאס מין וואס מ'דארף נישט וואטשן. יעצט ווען איך וואלט נישט געוויסט אז ס'איז דא כ"א סאה געהעריג כשר, לאמיר זאגן איך וואלט נישט געגאנגען שבת אין די מקווה, מוצאי שבת האט עס א פרוי גענוצט, איך קום אן ווען זונטאג אינדערפרי און איך זע ס'איז דא כ"א סאה, נו, איז במילא דאך עס גוט, נישט וואר? אבער ס'האט דאך געשנייט אויכעט, פונוואנעט ווייסטו וויפיל ס'איז אריינגעקומען פון שניי און וויפיל ס'איז אריינגעקומען נאכן שניי און פארן שניי, איז דא הונדערטער זאכן וואס מען דארף יעדע זאך וויסן, כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין בעל הארבער, כ'האב עס געקשר'ט, און כ'פלעג גיין. ארויף אויפן דאך און אראפ אונטן זעהן צו ס'איז נולד געווארן עפעס א ריעותא, איינמאל האב איך געזעהן ווי ס'ארויס געפאלן פון די ווינדאו וואס ס'האלט די ווינדאו דא אזא אלומינום וואס דאס איז ארויס געפאלן אויפן דאך ווי די וואסער גייט דורך, בין איך שוין אראפ געלאפן אונטן אין די מקווה און כ'האב געזעהן ס'איז דא געהעריג מ"ם סאה, נישט כ"א, מ"ם, איז די שאלה נאר צו אפשר צווישן די צען מינוט פון איינמאל קוקן ביזן צווייטן האט זיך אנגעפילט אסאך אבער ס'איז נישט קיין חילוק כ"א איז זיכער געווען. נאכדעם האב איך באמערקט אז רוב וואסער גייט נישט דארטן דורך, ממש א משהו גייט דארטן דורך, בין איך געגאנגען דעמאלטס האב איך עס געמאכט, מיך האט געשיקט דעמאלטס דער העלמעצער רב זכרונו לברכה, בין איך געגאנגען איך האב אים אפגעקאלט, איך האב אים געזאגט איך האלט ס'איז כשר, ס'איז ערב יום כיפור, איך וויל עס נישט צושטערן ווייל מוצאי יום כיפור דארף מען די מקווה, נאר איר זאלט פרעגן א רב. פלעגט ער פרעגן דעם רב יאלעס, רב יאלעס האט אים געזאגט ס'איז כשר, לאז ס'זאל זיין, און איך וועל דיר מוצאי יום כיפור שרייבן א תשובה, און ער האט געשריבן א תשובה, ס'איז געדרוקט אין זיין ספר. דאס זענען געווען די צוויי היתרים, ווייל קודם איך בין געווען די גאנצע צייט כ'האב געוואוסט כ"א איז זיכער געווען, און נאכדעם האב איך געזען אז רוב וואסער גייט נישט דורך דורך דעם אייזן, גרויסער דאך, און נאכדעם האב איך געזעהן אז בשעת עס איז נולד געווארן די ריעותא איז שוין געווען מ' סאה, שאלה איז נאר געווען, איך בין נאך נישט געגאנגען יעדע מינוט, איך בין געגאנגען יעדע פינף צען מינוט, צו אין די פינף צען מינוט זאל איך זאגן אז ס'איז דא א פראבלעם, ס'איז זיכער נישט דא קיין פראבלעם, ווייל לויט די רעיט ווי די וואסער האט זיך אנגעפילט, האט זיך עס אפשר אנגעפילט א משהו. שוין, א הון מיט א האן, די מעשה הייבט זיך אן, א הונט מיט א קאלב, די מעשה איז האלב, יעצט געב איך ענק די לעצטע מעשה מיט וויאזוי ס'ענדיגט זיך. למעשה, שטאט ס'זאל רעגענען, מ'האט שוין געווארט ס'וועט אנפילן, ס'איז שוין געווען כ"א סאה, איז ס'וואלט געדארפט געבן א כאפ א רעגן און אנפילן און מ'קען אהיימפארן. און וואס איז געווען? סוף איז געווען אז ס'האט אנגעהויבן שבת נאכמיטאג צו שנייען ביטערליך. ביטער געשנייט. נו, אז ס'האט געשנייט ביטערליך, קודם ווערט פארשטאפט דער פייפ וואו ס'קומט אריין די מי גשמים, נאכדעם אלעס ווערט דאך א שטיק אייז, און ס'איז דא א שיטה, אין די פוסקים אז א זאך וואס איז אראפגעפאלן אלס שניי אדער אלס אייז קען מען נישט מצרף זיין צו די מקווה, ווייל וואס איז דען דער טעם פארוואס שניי אדער אייז ווערט נישט קיין שאובין, ווייל די ראשונים זאגן ס'הייסט אן אוכל, אן אוכל האבן די חכמים נישט גוזר געווען קיין ג' לוגין שאובין. נו, האסטו דאך אבער א פראבלעם, ווייל אויב אזוי איז דא פוסקים וואס האלטן מ'קען נישט מצרף זיין צו מ' סאה איז במילא וואס מען וואלט געדארפט צו טון איז, מען וואלט געדארפט ארויס פאמפן די וואסער און אנהייבן עס ניי. יעצט ווינטער קען מען נישט אנהייבן עס ניי, ווייל ס'וועט זיין די זעלבע א וואך און צוויי ארום אויך. כ'האב דאך דאס אין רוסלאנד אלע יארן געהאט. יעצט ווען שניי איז שניי, אז מען ברענגט עס אריין אין די מקווה אליינס, שרייבט דער חזון איש אז דאס איז הוויה על ידי אדם. איי, אונז האלט מיר דאך אז ס'האט א דין ווי אן אוכל, אבער נישט אויף אלס הוויה. הוויה איז די פשט אז דו האסט עס געברענגט אויף שאובין איז עס אקעי אבער נישט אלץ אויף הוויה. מיר האט דערציילט הרב דוד מינצבערג ער האט אמאל אריין געווארפן אייז אין די מקווה, אין ארץ ישראל כשר'ט מען אסאך מאל מיט אייז ווייל ווען מען ענדיגט איז אנפאנג זומער וויל מען נישט ווארטן ביז ווינטער, האט דער חזון איש אים געזאגט נעם עס ארויס ווייל שאובין בהמשכה איז שוין כשר'ער פון דעם. האסט נישט דא קיין הוויה. מורא'דיג! א גאונישע אויפטו! האט ער עס ארויסגענומען, אויסגעטריקנט, און ער האט עס ארויפגעלייגט אויפן דאך, אזוי טו איך אייביג, איך לייג עס אויפן דאך, ס'זאל נישט זיין הוויה על ידי אדם. יעצט, למעשה, איז דא דא יעצט אן ערנסטע פראבלעם, ס'קומט יעצט אריין וואסער, ווען ס'וועט זיך אויפלאזן, בייטאג לאזט זיך עס אויף, קומט עס אריין פון שניי, האב איך געזאגט פארן רב אזוי, הער דו מיך אויס. דאס איז א מקווה וואס מען מוז האבן צו נוצן, און ווען איך בין באמת א ירא שמים לאז איך אריין פשוט שאובין בהמשכה פאר די איבריגע פון כ"א און פארטיג, אזוי ווי איך בין נישט אזא ירא שמים מרבים טרוי איך מיך דאס נישט צו טון, וועל איך זיצן דא אפאר טעג און ווארטן ביז ס'וועט זיך אויפלאזן פון די שניי וואס אויף דעם איז דאך דא א משנה צו ווי. שליג בתחילה. על כל פנים, איך וועל ווארטן. עס איז געווען אמאל אינדערהיים מענטשן וואס זענען געווען אדיקטעד צו געמבלינג, עס האט גערעגנט און עס איז געווען צוויי טראפן אויפן דאך, און זיי האבן נישט געוואוסט וועלכעס גייט אראפפאלן פריער, איז האבן זיי געגעמבלט טויזנט דאלער וועלכע טראפ ס'וועט אראפפאלן פריער, אז מ'איז אדיקטעד איז מען אדיקטעד, עס האט נישט צו טון מיט דעם וואס מ'מאכט די געלט, זיי ביי זיי איז נישט דא די געלט סיטשועישן, ס'איז מ'איז אדיקטעד צו געמבלען, על כל פנים, איז האב איך געזאגט דעם רב איך וועל זיצן דא און ווארטן. היינט איז שוין היום יום שלישי בשבת און ס'טראפט. מ'דארף האבן די צוויי געמבלערס זאלן זאגן וועלכע טראפ ס'וועט אראפקומען פריער. ס'טראפט נאר טראפן. קען זיין כ'האף אז אם ירצה השם מיטוואך אדער דאנערשטאג וועל איך שוין קענען אהיימקומען מיט א כשר'ע מקוה. איך בין נאך דא, איך זיץ נאך דא אין די. ניין ניין איינער האט מיך געזען אין וויליאמסבורג יא, כ'האב געקויפט א פיצא, כ'האב עס געגעסן אין די גאס, איר וואר? א אייזקרים האב איך געלעקט אין גאס, יא ביי סאטמאר א בהמות, עניוועי וואס איך וויל ארויסברענגן פון דעם איז נאכאמאל געפארן בין איך אויף צוויי טאג אויף א מקווה וואס דארט איז נישט געווען קיין פראבלעמען כהאב עס איבערגעמאכט די רעגן וואסער און אלעס איז כשר ס'איז געווען די פראבלעם מיטן צינור אבער כהאב עס פארראכטן ס'דויערט א האלבן טאג און אזוי זיץ איך און איך וואנדער אויף א צווייטע מקווה וואס איז אינגאנצן נישט געווען אין מיין פראגראם, און די זעלבע איז אין ארץ ישראל, זיי ווארטן איך זאל קומען מאכן מקווה, זאגן זיי איך זאל ארום גיין צו אלע מקווה'ס און איך זאל געבן א א פרעסקריפשאן וואס ס'פעלט די מקווה, האב איך געזאגט איך וועל דאס קיינמאל נישט טון, ווייל כ'וועל צוריק קומען צען יאר ארום, כ'וועל זען די זעלבן פרעסקריפשאן, די זעלבן פראבלעם, אז דו ביסט נישט דארט ווערט גארנישט געמאכט. פונקט ווי א מקווה בויעט זיך נישט אליינס, די זעלבע די אויסהאלטן די תחזוקה מיטן איבערבויען דארף א מענטש זיין דארטן, און וואס ער איז נישט דארטן און וואס ער טוט נישט וועט נישט געטון ווערן, און טאמער יא וועט עס געטון ווערן פסול'ערהייט. דאס איז א מקווה, און דאס זאג איך, מקווה יו עס עי מיט יו עס בי, זיי בויען, מען טוט, מען מאכט, אפילו ועד הארצי וואס האבן. א משגיח און וואס אז מ'קאלט זיי אפ אינמיטן די נאכט מוזן זיי אראפ פארן אפילו א וועג פון צען שעה אויב ס'מאכט זיך א פראבלעם ס'איז אויכעט פול מיט פראבלעמען מ'מוז שטיין דארט צמוד די גאנצע צייט איך הייב אן צו פארשטיין וואס די גמרא זאגט אין מסכת סוכה דף כ"ו שטייט אזוי תניא האמיר געלערנט אמר ר' חנניה בן עקביא האט ר' חנניה בן עקביא געזאגט.

תכלת, מען זאל קענען מאכן ציצית, פטורין מן הקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה, לקיים דברי רבי יוסי הגלילי, שהיה רבי יוסי הגלילי אומר, העוסק במצוה פטור מן המצוה. כ'הייב אן צו פארשטיין פארוואס דאס איז נישט קיין פטור וואס דער אייבערשטער גיבט דיר א פטור, דו מוזט נישט ווייל דו טוסט פאר יענעם, אה! דו מוזט מיט אזא מין לייב און לעבן ליגן אין די מצוה וואס דו טוסט, אז אפילו דאס דאווענען זאגט דער אייבערשטער ביסטו מיר נישט מחויב צו טון, מיט אזא ברען מוזטו דיין דאווענען, דיין עסן, דיין שלאפן, דיין פרישטאג, דיין מיטאג, דיין סאפער, דיין לימוד התורה, אלעס מוז אריינגיין צו טוהן די מצוה וואס דו טוסט, ס'איז נישט קיין פטור, ס'איז א חיוב, עניוועי, ועד הארצי, און אויך מקווה יו עס עי מיט די אנדערע רוסישע מקווה וואס זיי בויען פאר רוסלאנד, און די אנדערע וואס זיי בויען דארטן פאר, איך ווייס ווי ס'הייסט דארטן, זיי בויען מקווה'ס פאר אוקריינע, און אנדערע בויען פאר יוראפ, איך וויל ענק עפעס זאגן, טאלק טו מי עבאוט איט. איך וועל ענק זאגן ווי כשר ענקערע מקווה'ס זענען, און די האול טינג איז נאטינג ווארט נאטינג, שטעל דיר פאר איך האב געבויעט אין אומאן די גרויסע מקווה, שטעל דיר פאר ס'האט מיך געדויערט אנדערטהאלבן יאר עס צו בויען אן און אף, כ'בין דארט געווען ביי יעדן ריר, היינט איז דא ניינצן מקווה'ס אין אומאן, און זאגן אלע זענען זיי כשר, און אפילו די וואס איך האב געבויעט איז אויך דא א שייגעץ א רב וואס מ'האט עהם נישט געוואלט אריין נעמען אין די עדה החרדית נאר ער האט א ריזיגן קאפ און ער קען פיין לערנען קען תשובות אין די ראשונים און אין די אחרונים, ער הייסט מאיר סיראטא, מען האט זיך געשלאגן דעמאלטס מיטן ירושלימער רב, דעמאלטס איז געווען ר' משה אריה פריינד, מען האט זיך געשלאגן מען זאל אים נישט ארייננעמען, און די עדה האט אבער געזאגט אז די מסמידים האבן געסטראשעט זיי וועלן אוועק גיין, מסמידים איז בכלל א שוואכע עלעמענט, אז זיי ווילן אוועק גיין, ער וויל וויסן ווער מסמידים איז, ער האט מסביר געווען פארוואס מען דארף עסן מצה מיט מרור און נאכדעם דעם קרבן פסח ווייל מען דארף עסן אביסל סאלאט, פאר מען עסט פלייש. געהערט א מעשה. דאס איז מסמידים. זעהר א שוואכע קלייענטעל. ס'איז געווען אמאל די גרעסטע באמעס און מ'האט געמאכט דערפון עפעס א נייט קלאב און נאכדעם איז עס געווארן א גאנצע מאוו מינצבערג. עניוועי, ס'איז דא נאך שמוציגע נארישקייטן פון דעם וואס ער רעדט באט ס'איז נישט וויכטיג. זיי געסטראשעט זיי גייען זיך מאכן אן אייגענעם בית דין. דושינסקי האט געסטראשעט אז מ'נעמט אים נישט אריין אויף זיין טאטנ'ס פלאץ. מאכן זיי זיך אן אייגענעם בית דין לישיבה לוויף, אזוי ווי זיין טאטע איז געווען ירושלימער רב מוז ער אויך זיין איז געווארן דושינסקי, ישראל משה רעד איך די פריעריגע, און נאכדעם מסמידים האט געסטראשעט אז זיי מאכן זיך אליינס, יעדער ווער ס'סטראשעט געט מען אים נאך, דאס איז די גאנצע עדה החרדית, עניוועי דער מאיר סיראטא האט מכשיר געווען מיין מקווה. איך בין אפילו נישט דארט געווען, זיי האבן מיך נישט גערופן, אזוי מ'קען באשטיין איינמאל אז ס'איז פערטיג וועלן זיי שוין טון וואס זיי ווילן, איז דא צוויי שקצים איינער הייסט נחום סאלארץ ער איז פון אפריקע איך ווייס נישט, פונקט ווי מ'ווייסט נישט פרעזידענט אבאמא ווער זיין מאמע איז געווען און ווי ער איז געבוירן ווייסט מען סאלארץ' אויך נישט ער איז פון אפריקע ערגעץ. און דער צווייטער איז נתן מיימון, דער גרעסטער אפיקורס רופט זיך נתן מיימון, און זיי האבן אים גערופן, מען האט עס מכשיר געווען, איך בין ארויפגעפארן אויף ירושלים, איך האב געפרעגט ר' מיכל דארפמאן היתכן האסט אזאנס געטון, זאגט ער וואס הייסט ער איז דאך א מורה הוראה אין די עדה, זאג איך אים צוויי זאכן, פארוואס האב איך אים קיינמאל נישט געזען ביים בויען און ביים צוגרייטן די מקווה, ווי איז ער געווען, אפשר איז געבויט געווארן נישט להלכה, און נאכדעם פרעג איך אים, איך האב דארט געגעסן אין מלון, ס'איז געווען גוט פאר א שפיגל איי וכדומה, און ס'האט געהאט א הכשר פון די עדה פון מאיר סיראטא, דער שייגעץ מייסטער ראטה קיינמאל נישט דארט געווען, איך זאג דעם גוי אז די פאלאטשינטן זענען געווען אביסל זייער טרוקן, צו ער קען מיר ברענגען אביסל עפעס אריינצולייגן, זאגט ער יא ער האט ריבה, ריבה זייער גוט, דזשעם זייער פיין, זעה איך ווי ער גייט ארויס אין גוי'שן סטאר, ער קויפט עס און ברענגט עס אריין, איך האב עס פארציילט פאר מייסטער ראטה, זאגט ער נו וואס האסטו געוואלט איך זאל דא זיצן א גאנצן טאג? ניין, איך האב געוואלט זאלסט אראפנעמען דעם הכשר. סאו דער איז דא איינער נחום אטיק מיט אנדערע האבן זיך געשלאגן מיט די עדה זאל עס נישט אריינעמען, אבער די עדה איז היער פאר ביזנעס, דעי דאנט קעיר אבאוט עניטינג. סאו ער איז געגאנגען און האט עס גע'כשר'ט, און איך האלט אז ס'איז קיינמאל נישט, ער האט קיינמאל נישט אריינגעלייגט קיין מי גשמים, ווייל איך האב געמאכט אן אוצר, און ס'וואלט געדארפט זיין פיל דער אוצר, ס'איז נישט געווען פיל, איך האלט אז ער האט איבערגעלאזט פון פאר א יאר אדער האט ער אליינס אריינגעלייגט שאובין און מיט דעם האט ער זיך פארלאזט אז ס'איז כשר, און דאס נוצט מען אין אומאן שוין א לאנגע צייט אסאך יארן, יעצט מענטשן האבן עס געהערט, איך האלט דאך עס אין איין זאגן ווילן זיי יעצט בויען א נייע מקווה דארטן, האב איך זיי געזאגט. דו ווילסט בויען? איך בוי דיר זייער גערן, אבער היינט בין איך שוין נישט קיין בהמה. וואס האט צו טון מיט מעכל דארפמאן, ער זאל פוילן אין קבר דארטן וואו ער איז ווייל ער האט עס צוגעלאזט. און מעכל דארפמאן איז געווען דער זעלבער שייגעץ ביי מיר אזוי ווי לעיזער בערלאנד. דער חילוק איז נאר אז מעכל דארפמאן איז נישט נאכגעלאפן נאך עריות. דאס איז דער חילוק. אבער ס'געקומען צו די פרויען מקווה און כ'האב געזאגט מוסר, האט ער זיך נישט געמאכט וויסנדיג. ער ווייסט כ'האב פאר אים געארבעט אנדערטהאלבן יאר מיט מסירות נפש אן א געלט, אבער עט די ענד אוו די דעי, הי פעלט פאר דיז טו הארסעס נחום סאלארטש און נתן מיימון. עניוועי, דאס וואס איך וויל ענק נאר ארויסברענגען, ס'איז זייער שווער צו האבן צוטון מיט מיר כזלדם'ס, איז ווי מ'זאגט דו ביסט פטור מן הקריאת שמע מן התפילין מן התפילין ומן כל מצות האמורות בתורה, פון דיין ווייב, פון די קינדער, פון אלעם, מוזט אלעס אויפגעבן און טון דאס אזוי ווי עס דארף צו זיין. און די זעלבע איז ביי די שחיטה פון אוט אוו טאון, ביי יעדע זאך איז אזוי, ביי די שחיטה איז בסך הכל איז עס נבילה, דאס איז א לאו, דא אז דו ביסט מתיר א פסול'ע מקווה האסטו צו טון מיט איסורי כריתות, און דאס איז אן ערנסטע פראבלעם. כ'האב מיך אויך געזעגנט מיט די בלנית מיט די פרוי די קוקערין, ווייל כ'האב געוואלט זען צו זי ווייסט אלע הלכות, כ'האב געהאט אמאל א פרוי, כ'האב זי געפרעגט וואס קוקט זי, זי איז ביי די טבילה, וואס קוקט זי, וואס איז איהר הלכה, אין אמת'ן דארף, ס'שטייט אין שלחן ערוך אז ווען א פרוי טובל'ט זיך מוז זיין א אישה גדולה, זי איז שוין צוועלף יאר און העכער, זאל קוקן צו ס'גייט אריין די גאנצע גוף אונטערן וואסער און אויך די האר. זי האט נישט געוואוסט, האט מיר געזאגט זי איז דא א לייף גארד אז טאמער חלילה פאלט צוזאם א פרוי, קיינער איז נישט דא, איז זאל זי קענען אריינשפרינגען זי ארויסנעמען. איר הערט וואס דא טוט זיך? דאס איז די בלנית. עניוועי, אין ארץ ישראל איז עס זייער שטרענג גענומען, מען מוז דארט נעמען א קורס, ס'איז א גאנצע זאך. איז למעשה איז די פרוי האט גאנץ פיין געוואוסט אלעס, איך האב זי געפרעגט ווי האסטו די נעץ א סבכה? ווייל די אלע פלעצער ווי די פרויען גייען מיט אייגענע האר, שטייט אין הייליגן חתם סופר מען זאל זיך טובל'ען צוויי מאל, דאס ערשטע מאל מיט א נעץ אלע האר זאלן זיין אונטערן וואסער, און דאס צווייטע מאל, זאל מען זיך טובל'ן אן א נעץ, ס'זאל נישט זיין קיין חציצה. האב איך געפרעגט די פרוי זי זאל מיר זאגן וואו איז איר נעץ, האט זי מיר געוויזן, ס'האט געהאט גרויסע לעכער. האב איך געזאגט כ'וועל אייך זאגן די אמת, דאס איז א האולי נעץ, ס'איז פול מיט לעכער, דאס איז נישט גוט. מ'איז שוין געגאנגען, מ'האט געברענגט א נעץ, מ'האט כ'האב געקויפט איינס אין א סטאר, און. כ'האב עס איר געגעבן. סאו, כ'האב שוין געזאגט אמאל, מענדעלע האט דאך זיינע יונגעלייט. די היימישע סאטמארע ווייבלעך ווילן זיך נישט אפשערן. איז ער דארף האבן א נעץ אויכעט, א סבכה. און אזוי האב איך מיך ברוך השם געזעגנט, און איך בין שוין אויפן וועג אהיים מיטן אייבערשטנ'ס הילף. עניוועי, יעצט אזוי לאזט זיך אויס די מעשה.